היסטאריע און ארכילאגיע נומער צוויי הונדערט דרײַ און צוואַנציק, פון איזמיר קיין גאליפאלי חלק ב', די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין. איידער מיר לאזן זיך אריין אין די צווייטע חלק פון די געשיכטע איבער די היסטאריע און די תקופה פון שבתי צבי ווילן מיר דא מאכן א תיקון אויף א געוויסע נקודה אין די פאריגע וואכעדיגע שמועס אין אנהייב פונעם שמועס ווען מען האט ארום גערעדט איבער די בעקגראונד פון די תקופה בימים ההם און פרובירנדיג מסביר צו זיין וויאזוי אזא געדאנק ווי כת ש"ץ האט בכלל געהאט א מקום בליבות בני ישראל בימים ההם, האבן מיר ארויסגעברענגט אז א גרויס חלק דערפון איז דער גורם וויבאלד חכמת הקבלה און תורת הסוד איז געווען שטארק מופץ בימים ההם, און אין געוויסע פלעצער האט מען געלערנט תורת הסוד נאך אסאך מער ווי מען האט געלערנט נגלה, און דאס האט געברענגט אז דער געדאנק זאל זיין מער לאגיש אין די שכל פון אידן בימים ההם, און דאס איז געווען א גרויסער גורם. וויאזוי דאס האט געמאכט אז ס'זאל נתקבל ווערן בליבות יראי בני ישראל דער געדאנק פון שבתי צבי אלס משיח. אונז האבן אויך מסביר געווען ארויסגעברענגט וויאזוי תורת הסוד איז אריינגעקומען שטארק ביי כלל ישראל, האט מען דאס פארבינדן מיטן שריפת התלמוד בשעת מ'האט פארברענט וועגענער מיט ספרי קודש, מיט די תלמוד בבלי אזוי אז ס'איז געווען א גזירת שכחת התורה, אידן האבן נישט געהאט וואס צו לערנען, און ממילא אז מ'האט נישט געהאט וואס צו לערנען האבן אידן אנגעהויבן זיך אריינצולייגן אין פילאזאפיע און אנדערע סארט לימודים און פיוט און פארשידענע אנדערע זאכן, און ס'איז געווען א גרויסע סכנה אויף לימוד התורה. און ממילא שפעטער אז ס'איז געקומען די תורת הסוד די חכמת האריזל האט דאס געראטעוועט אידישקייט באופן מסוימת און דער עולם האט זיך אנגעהויבן אריינצולייגן אין תורת הנסתר זייער שטארק און אזוי איז תורת הנסתר תורת הסוד די תורה פון האריזל נתפרסם געווארן אין די וועלט. אונז האבן מיר אבער געמאכט דארטן א שטיקל טעות, ארויסברענגענדיג אז די שריפת התלמוד איז געווען אין ביי די גזירה פון ו' חוקת אין די צייטן פון רבינו יחיאל, וואס דאס קומט אויס בעצם משנת היי אלפים ד. און מענטשן האבן געפרעגט, מיט רעכט, וואו קומט די צוויי תקופות וואס איז אזוי ווייט איינס פונעם אנדערן, פון היי אלפים שנת ד וואס דאס איז געווען שריפת התלמוד אין איטאליע, ביז יאר שין ל, שין פ ו, דעמאלטס ווען תורת הסוד, תורת הקבלה איז נתפרסם געווארן, וואס דאס איז לאנגע יארן נאכדעם, און וואס פאר א קשר האט דאס איינס מיטן אנדערן, ווי אזוי וועט שטימען די ווייטקייט פון די יארן? איז גערעכט טאקע, אונז האבן זיך טועה געווען מיט די זמנים וויבאלד ס'איז עטליכע מאל געווען דעם ענין פון שריפת התלמוד, דעם ערשטן מאל איז טאקע געווען שנת ה' אלפים ד' אין די צייטן פון רבינו יחיאל, נאך וואס ער האט זיך מתווכח געווען מיט זיין תלמיד ניקאלאס דונין, כידוע, אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט פאריגע וואך. אבער מיט לאנגע יארן שפעטער איז נאכאמאל פארגעקומען שריפת התלמוד אין ווענעציע, דאס איז פארגעקומען אין יאר שין י ג, און אויך שין י ד, און און און דאס איז געווען נאך וואס צוויי דרוקערייען, גוי'אישע דרוקערייען, וואס האבן געדרוקט אידישע ספרים, בפרט די ספרים פונעם רמב ם, האבן זיך געשלאגן, זיי האבן זיך קאנקורירט צווישן זיך איבער דרוקן דעם ספרי הרמב ם און אנדערע אידישע ספרים, און ממילא האבן זיי זיך פאר'מסר'ט איינס אויפ'ן אנדערן. וואס די מסירה איז געווען אז מען דרוקט ספרים וואס זענען קעגן נצרות, און דארט האבן זיך אריינגעלייגט, ס'איז אנגעקומען ביזן פויבסט פון רוים, און ס'איז ארויסגעקומען א בולא וואס דאס איז אפיציעלע דעקלעראציע פונעם פויבסט, איז ארויסגעקומען אז דער תלמוד בבלי אז די אידישע גמרות דארפן פארברענען, און אין יענע יארן איז פארגעקומען, קודם איז פארגעקומען א גרויסע שריפה דארטן אין ווענעציע, און שפעטער איז פארגעקומען אסאך קלענערע שריפות אין אנדערע קלענערע שטעט, פארצייכנט געווארן דא און דארטן, אזוי אז די שכחת התורה איז געווארן זייער שטארק און זייער גרויס, און דאס איז געווען אין יאר שין י ג שין י ד בערך אין יענע תקופה. און אזוי ווי אונז האבן פאריגע וואך מסביר געווען האט מען זיך דעמאלטס אנגעהויבן אריינצולייגן אין פיליזאפיע און חקר הפיוט און פארשידענע אנדערע לימודי חול און אנדערע זאכן, און ס'איז געווען דעמאלס די סכנה פאר אידישקייט זייער גרויס. שנת שין ל איז דער ארי' זל נסתלק געווארן, און איבערגעלאזט דעם תורת הסוד פאר זיינע תלמידים, און אין יארן שפעטער, דאכט זיך דאס איז געווען אין יאר שין פ, שין פ ו בערך, איז רבי ישראל סרוג אנגעקומען קיין איטאליע און מפיץ געווען תורת הקבלה, וואס דאס האט געפונען א גרויסן אוזן קשבת ביי די אידן פון יענע מקומות, וויבאלד מ'האט געזוכט סיפוק רוחני און סיפוק נפשי פאר די להרוות ליבות בני ישראל אין דברי תורה, און פון דארטן פון איטאליע איז עס פארשפרייט געווארן ארום די גאנצע וועלט. און ממילא איז בעצם שטימט אלעס זייער גוט וואס אונז האמיר געזאגט פאריגע וואך, נאר אונז האבן זיך טועה געווען צווישן דעם ערשטן שריפת התלמוד און צווייטן שריפת התלמוד. איז מיר רעדן יעצט בעצם פון צווייטן שריפת התלמוד, וואס דאס איז געווען אין יאר שין. י ג שין י ד, און דערפון דאס האט גורם געווען אז תורת הקבלה זאל האבן א אוזן קשבת ביי כלל ישראל, און טאקע אין יענע יארן איז שבתי צבי אפירגעקומען, און ווי אונז האלט מיר יעצט אין די געשיכטע האלט מען דא נאך בעצם נאך אסאך פאר די שמועה פון שבתי צבי איז אנגעקומען אין די וועלט, אונז האלט מיר דא יעצט בעצם ווי ער זיצט זיך רואיגערהייט אין זיין ווינקל אין ירושלים, נישט טשעפענען קיין, נישט טשעפענענדיג קיינעם, נישט האבנדיג צוטון מיט קיינעם, און ער איז זיך מתבודד דארט אין די הויז פון דוד כפיר ווי ער קומט ארויס בלויז ערב שבת פארמיטאג יעדע וואך ווי ער גייט איינקויפן מיט שיימעס און יחידים, און דערנאך פארשפארט ער זיך צוריק איין אין זיין אין זיין דריי שטאקיגן הויז פון דוד כפיר ביז די קומעדיגע וואך ערב שבת, און דא איז ווי מיר האלטן יעצט אצינד. כדי צו זיין פאר די וואס האבן נישט מיטגעהאלטן די פאריגע שמועסן, האבן מיר ארומגערעדט דא שבתי צבי'ס קינדערישע יארן, מען האט ארומגערעדט די ערשטע תקופות פון זיין לעבן און זיינע וואנדערנישן איבער אלע שטעט, זיינע מחלות, די גייסטישע מחלות וואס ער האט זיך אנגעליטן און די שוועריקייטן וואס ער האט געהאט, און מיר טרעפן אים יעצט נאך מיטמאכן שווערע תקופות, זיצנדיג ירושלים, במנוחה קען מען זאגן באפס מה פון זיינע פראבלעמען, זיצנדיג ירושלים אזוי זייענדיג עוסק דארטן בתורה ועבודה. כ'מיין בקיצור זייענדיג עוסק בתורה. יעצט וועלן מיר דא גיין ווייטער דא אין די געשיכטע דא אין די מעשה. האלט מיר יעצט דא אין ירושלים, און דאס איז געווען אין יאר תכ ה, וואס אזוי ווי מ'האט געהאט געשמועסט אינעם פאריגן שמועס איז ירושלים בימים ההם געווען זייער א שווערע מצב, די אידן וואס האבן דארטן געוואוינט זענען געווען אדער עניים ואביונים, וואס קיינער האט זיך אויף זיי נישט אומגעקוקט, אדער גאר גרויסע צדיקים וואס האבן פאר יעדן פרייז געוואלט וואוינען לעבן מקום המקדש, און דאס איז געווען נאך די גזירות תח ותט וואס די קהילות, אלע קהילות פון פוילן און אוקריינע, איז געווען א מדבר שממה, ס'איז געווען לער, ס'איז געווען זייער ליידיג, און די וועגן איז געווען משובשות, נישט קלאר, און וויבאלד אידן אין ארץ ישראל האבן שטענדיג געלעבט פון די תמיכה פון אידן פון חוץ לארץ, און אין יענע תקופה איז דאך געווען די וועגן און שטעגן איז געווען חרוב, מען האט נישט געקענט צוזאמנעמען צופיל געלט פונעם עולם, איז אויסגעקומען אז די ירושלימער אידן, די אידן פון ארץ ישראל האבן שטארק געליטן, אסאך פון זיי זענען צוריקגעפארן צו די פלעצער פון וואו זיי זענען געקומען, מ'האט מער נישט געקענט צופיל ממשיך זיין אין ירושלים, און די וואס זענען געבליבן דארטן זענען געווען ממש עניים ואביונים דלים וחרשים, דלים ורשים, און ממש נישט געהאט גארנישט מיט צו לעבן, אבער מ'האט געוואוינט דארטן און וויאזוי מ'האט עקזיסטירט, קוים געאטעמט ווי מ'זאגט, קוים אויף איין צאן. וויאזוי ס'זאל נאר זיין אין יענע תקופה איז שבתי צבי געזעצן אין ירושלים, און ס'איז געווען אין יאר ת כ ה איז געקומען די פאשא פון ירושלים, און ער האט ארויסגעגעבן א גזירה אז די אידן מוזן אים ברענגען א גרויסן סכום געלט, א פאנטאסטישע סומע געלט, זייער א גרויסע סכום, וואס טאמער די געלט וועט נישט זיין ביז א געוויסער דאטום, וועט ער מאכן, וועט ער באפעלן א גירוש אויף אלע אידן פון ירושלים. נו, וואס זאלן די אידן טון? מען האט דאך נישט געהאט, ס'איז נישט געווען פון וואו צו נעמען אפילו די געלט, מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון. האבן זיך צוזאמגעזעצן מטכס עצה זיין וואס טוט מען דא יעצט ווייטער, וויאזוי געבט מען זיך אן עצה מיט די גזירה פון די פאשא, מיר דארפן צוזאמשטעלן געלט און ס'איז נישט דא פון וואו צו נעמען, קוים וואס מען האט אויף אליין צו לעבן, ווער רעדט נאך פון צו צאלן פאר דעם פאשא. איז אזוי זיצנדיג, מען האט פרובירט מטכס עצה צו זיין, האט איינער דארטן געזאגט, איינער פון די אנוועזנדע ביי דעם אסיפה האט געגעבן אן עצה אז אונז האמיר דא אין שטאט א איד וואס ער הייסט שבתי צבי, ער זיצט דארטן אין דעם הויז פון דוד קופיא, און ער האט באקאנטשאפט מיטן דזשאליבי פון מצרים, רפאל יוסף דזשאליבי, אונז האמיר גערעדט פון אים פאריגע וואך אביסל מער ארומגערעדט, און נאך וויאזוי שבתי צבי האט זיך באקענט מיט רפאל יוסף דזשאליבי. איז ער איז דאך א גרויסן עושר, לאמיר שיקן שבתי צבי קיין מצרים, און ער העט נעמען פון אים געלט. פאר דעם ענין, און מ'האט עס, און דאס העט מען געבן פאר דעם פאשא. די עצה איז געפאלן געווארן פארן עולם, אנדערע האבן געהאלטן אז שבתי צבי איז דאך א מענטש וואס זיצט סגור ומסוגר, און ער וועט לכאורה נישט מסכים זיין צו נעמען אויף זיך דעם שליחות, אבער מען האט געטראכט אז מען וועט פרובירן, מען וועט אים אראפרופן. מען האט טאקע אהינגעשיקט א שליח צום הויז פון דוד קופיא, מען האט אראפגערופן שבתי צבי, אז די רבנים פון שטאט ווילן אים טרעפן. שבתי צבי איז אראפגעקומען צום אסיפה און מען האט פארגעלייגט פאר שבתי צבי די געדאנק און די בקשה וואס מען וויל אז ער זאל אראפקומען, ער זאל אראפפארן קיין מצרים צום דזשאליבי און נעמען פון אים געלט פארן פאשא פון ירושלים. האט שבתי צבי געענטפערט אז ער דארף האבן א נאכט איבערצוטראכטן דאס און מארגן אינדערפרי וועט ער ענטפערן תשובה. מען האט אפגעשמועסט אויף מארגן די פרי וועט מען זיך טרעפן אויפ'ן זעלבן פלאץ, וועט מען נאכאמאל זיצן, און ער וועט אראפקומען און ענטפערן א תשובה צו ער וויל גיין קיין מצרים צו נישט. אויפן קומענדיגע טאג איז שבתי צבי אראפגעקומען אז ער איז גרייט צו פארן קיין מצרים, און נאך מער, ער איז גרייט זיך ארויס צו לאזן אין וועג תיכף ומיד, ממש יעצט תיכף פארן אויף ירושלים. און נאר ער פארלאנגט איין בקשה אז ער וויל פארדעם מאכן א יום תפילה ביי מערת המכפילה אין חברון וואו ער בעט אז די גאנצע עולם די בני ירושלים און די בני חברון וואס אין חברון איז געווען א גרעסערע אידישע קהילה אלע זאלן אראפקומען צו מערת המכפילה און מ'וועט מאכן א גרויסע יום תפילה. און די רבנים פון שטאט האבן תיכף אויף דעם מסכים געווען און מ'האט געמאכט א יום תפילה ביי מערת המכפילה. ס'איז נאך אפגעהיטן געווארן א בריוו וואו א תושב פון חברון בימים ההם וואו ער באשרייבט די יום תפילה וואס איז געווען דארטן ביי מערת המכפילה וויאזוי ס'האט אויסגע וויאזוי ס'האט אויסגעקוקט. אויף דעם בריוו איז דא הגהות פונעם יעבץ. פון ר' יעקב עמדין וואו ער שרייבט צו סארקאסטישע ווערטער דא און דארט און מאכט חוזק פונעם בריוו און פון די גאנצע מעשה און ער לאזט און ער שרייבט דארטן זיינע באמערקונגען וואס איז וואס ער האט צו זאגן אויף די מעשה וויאזוי יענער לייגט אראפ דעם יום תפילה ביים מערת המכפילה. איך'ל דא זאגן אביסל וואס עס שטייט אין די בריוו וויאזוי ס'האט אויסגעזען, אז עס איז געווען בערך אזוי, אום מיטאג צייט איז שבתי צבי אנגעקומען צו רייטן אויף א ווייסן פערד, און ער איז צוגעגאנגען צום רב פון שטאט צום חכם ר' אהרן אביו, און דארטן איז געווען א וויזיט, א באזוך, די גאנצע עולם און די אלע שטאטישע אידן האבן מיטגעהאלטן. פון דארטן האט מען זיך ארויסגעלאזט אין בית מדרש פון חברון, מען האט געדאווענט מנחה ברוב עם מיטן גאנצן עולם, און ביז מען האט געענדיגט מנחה איז שוין געווארן נאכט, און די עולם האט זיך ארויסגעלאזט צום מערת המכפלה. ווען דער עולם איז שוין דארטן געווען פארזאמלט ביי מערת המכפילה, איז שבתי צבי אנגעקומען, ער איז געקומען צו רייטן אויף א פערד מיטן גאנצן עולם, באגלייט מיט א ציבור אידן, און שבתי צבי האט געזען וואס טוט זיך דארטן, האט ער באפוילן אז מען זאל אויסליידיגן די גאנצע מערה זאל מען אויסליידיגן פון מענטשן, קיינער זאל נישט דארטן זיין און מען זאל צינדן איבער די גאנצע מערה ארום און ארום, זאל מען צינדן לעכט מיט פאקלען איבער די גאנצע מערה. נאכדעם ווי מען האט אויסגעפירט די שליחות פון שבתי צבי זיין באפעל, איז ער אליין צוגעקומען אנגעטון מיט ווייסע קליידער, און ער איז אריינגעגאנגען דארטן אינעם מערת המכפלה, בשעת דער גאנצער עולם, די גאנצע שטאט, שטייט ארום און ארום, די מערה פון דרויסן און קוקט זיך צו אנשים נשים וטף. שבתי צבי האט אנגעהויבן דאווענען מעריב מיט א נעימת קול און מיט בכיות. איך פארשטעל די מחזה ווי אזוי עס האט אויסגעקוקט דארטן בשעת אינמיטן די נאכט און שבתי צבי שטייט אנגעקליידעט מיט ווייסע קליידער אינמיטן פון די מערה בשעת ארום און ארום ברענט פאקלען און ער וויינט און ער זינגט דארטן בשעת די גאנצע עולם שטייט ארום און קוקט פון דרויסן דאס איז געווען א מחזה צו זען און נאך מעריב האט ער זיך גענומען זאגן תהלים מיט בכיות און מיט נגינה, א גאנצע נאכט איז ער געווען אינדערווייניג בשעת גאנץ חברון איז זיך צוזאמגעלאפן ביז אינדערפרי, אינדערפרי האט ער זיך ארויסגעלאזט פון מערת המכפלה אויפן וועג צום בית מדרש און מען האט געדאווענט שחרית אינאיינעם, מען האט אראפגעלייגט א שחרית פון דרײַ שעה און נאכדעם האט ער זיך ווייטער געזעצט אויף א פערד און איז אפגעפארן קיין מצרים בשעת דער גאנצע עולם האט אים באגלייט ביז סוף שטאט. רבי יעקב עמדן אין די בריוו האט פארשידענע אינטערסאנטע הערות, אבער וואס אינטערסאנט איז, איז אויף דעם וואס דער איד שרייבט אין דעם בריוו אז ווען שבתי צבי איז אוועקגעגאנגען פון מערת המכפלה זענען מענטשן, אידן, זענען אריין אין די מערה און מען האט געזען אז אויף די פלאץ ווי שבתי צבי איז געשטאנען אז ס'איז געווען דארטן א וואסערל, פון די טרערן וואס שבתי צבי האט פארגאסן במשך די נאכט האט מען דארטן געזען, שרייבט רבי יעקב עמדן דערויף, מי היה מעיין אחריו אם היה מי עיניים, ער שרייבט צו נאך אפאר ווערטער, או הביא עמו בסתר כד של מים, ושפך אותו במקום עמודו לתפילה. אין אנדערע ווערטער, וואס האט ער געטון דארטן? וואס איז די וואסער וואס איז געווען דארטן אויסגעגאסן? צו איז דאס טאקע געווען טרערן, צו אנדערע זאכן? רבי יעקב עמדן שרייבט דארטן נאך לשונות וואס אונז האבן געפילט אז אונז קען מען נישט דא ארויפברענגען דא אונטער די ראמען פון אונזער אפטיילונג דא, וואס דאס איז געווען אט די וואסער וואס איז דארטן געווען פארגאסן, וואס איז האט ער דארטן געטון בשעת'ן דאווענען? אונז וועלן מיר דא איבערלאזן שבתי צבי אויפן וועג קיין מצרים, ווי ער איז טאקע אנגעקומען קיין מצרים, ער האט זיך טאקע געטראפן מיטן דזשאליבי, מיט רפאל יוסף, וועלכע האט אים אויפגענומען בכבוד מלכים און זיך געפרייט זייער שטארק צו זיין אנקומען אהין. אונז וועלן מיר לאזן טאקע דערווייל זיצן שבתי צבי דארטן ביים דזשאליבי, און דזשאליבי דארטן אין זיין הויז, וואו ער האט זיך פארסמאקעוועט מיט אים און האט הנאה געהאט פון זיין אנוועזנהייט, אונז וועלן מיר אריבערגיין אין א אנדערע זייט וועלט, אין א אנדערן עק, גאר אין פוילן, פון בימים ההם. און אונז האלט מיר דא ביי די גזירת תח ותט, נאך וואס ס'איז געווען עת בלע ה' ולא חמל, על כל נאות, יעקב, דארטן די אידישקייט אין אוקריינע און אין פוילן וואס האט זיך דארטן אפגעטוהן, די שחיטות הריגות נוראות וואס איז געווען דורך חמעלניצקי און זיין קליקע די קאזאקן, איז דארטן געווען בימים ההם איז געווען א רב וואס האט געהייסן ר' מאיר וואס ער האט געוואוינט אין פוילן, און ר' מאיר האט געהאט אפאר קינדער, און ס'איז געקומען די גזירות ת"ח ות"ט איז ער געהארגעט געווארן דארטן אין די מהומות בימים ההם, ער האט געהאט א זון וואס האט געהייסן ר' שמואל, וואס דער ר' שמואל איז אנטלאפן קיין אמסטרדאם, אבער ס'איז אויכעט געווען א קליינע מיידל פון זעקס יאר וואס האט געהייסן שרה. די שרה האט זיך ארומגעוואלגערט איבער די גאסן דארטן אין פוילן א קליין מיידל פון זעקס יאר, נישט האבנדיג וואו צו גיין און נישט האבנדיג וואס צו עסן, האט מען איר געטראפן, גוים האבן איר דארטן געטראפן, און מ'האט איר גענומען אין מאנאסטיר אין קלויסטער, וואו זי איז געווארן אויפגעצויגן פאר די קומענדיגע יארן, אזוי ווי די גוי'אישע נאנעס וואס ווערן אויפגעצויגן צום קריסטטום, און זי איז דארטן געזעצן. צען יאר איז זי דארטן געווען. פון די זעקס ביז די זעכצן יאר איז זי געווען דארטן אין קלויסטער. פארשטייט זיך אז אזא מצב, א קינד אין די מצב וואס ווערט אריינגענומען אין קלויסטער, הייבט מען אן צו פארגעסן פון אלעס, הייבט מען אן צו פארגעסן פון אידישקייט, הגם איר ערשטע שפראך איז ווארשיינליך געווען די אידישע שפראך, זי איז דאך געקומען פון פוילן, און מ'וועט זען שפעטער אין די געשיכטע אז שבתי צבי אליינס האט אויך געקענט עטוואס אידיש. אבער על כל פנים זי, די פרוי, האט געקענט אידיש, אבער זייענדיג אין קלויסטער ווארשיינליך האט זי אלעס פארגעסן, וואס ווייסט א זעקס יעריג קינד. געווען איז דאס ווען זי איז געווען זעכצן יאר אלט, איינמאל אינמיטן די נאכט האט זי געהאט א מחזה בהקיץ, איר טאטע איז געקומען צו איר, פון עולם האמת איז די טאטע געקומען אין קלויסטער, און די טאטע האט איר געטראפן און זי האט זיך אנגעהויבן צו דערמאנען, זי האט דערקענט דעם טאטן פון די קינדערישע יארן, און די טאטע האט איר געפרעגט שרה וואס טוסטו דא? וואס זוכסטו דא אויף אזא מקום טמא אויף אזא מקום אזא בית מינות? האט זי אים געענטפערט וואס זאל איך טון איך מיין א ברירה האב איך געהאט וואס קען איך טון מען האט מיר דא אריין גענומען אלס קליין קינד איך בין דא אויפגעצויגן געווארן האט די טאטע געזאגט קום מיט מיר איך וועל דיך ארויס נעמען פון דא איך וועל דיך נעמען מיט מיר אויפן בית החיים עס דארטן ווארטן א גאנצע נאכט. מארגן אינדערפרי וועלן קומען מענטשן מקבר זיין א טויטער מענטש, און דו וועסט צוגיין צו זיי און זיי זאגן ווער דו ביסט, און זיי וועלן דיר העלפן, מען וועט דיר צוריק נעמען אין שטאט און מען וועט דיר אביסל העלפן, און כך הוה, האט ער איר ארויסגעצויגן דורכן פענסטער ביזן בית החיים, און האט איר געלאזט אליינס אויפן בית החיים, אינדערפרי האט זי טאקע געטראפן מענטשן גייען צו באגראבן א מת, און זי איז צוגעגאנגען צו זיי און מען האט איר גענומען אין שטאט. און מ'האט איר געהאלפן, מ'האט איר אביסל מסדר געווען, אבער די מעשה איז נישט אדורך אזוי גלאטיג, און מיט א קורצע צייט האט מען אנגעהויבן קורסירן שמועות אז עפעס א מיידל איז נעלם געווארן פון קלויסטער, און מ'האט איר אנגעהויבן צו זוכן, און די אידן דארט אין שטאט האבן געזען אז מ'קען איר נישט לאזן אזוי, ס'וועט נישט נעמען לאנג ביז די סוד קען ארויסרינען, און ס'קען ברענגען א סכנה גאר אויף די גאנצע אידישע קהילה דארט אין שטאט. האט מען זיך מיישב געווען, זי האט דאך א ברודער וואס וואוינט אין אמסטערדאם, מען האט איר אפגעשיקט צו איר ברודער קיין אמסטערדאם, דער ברודער האט איר אריינגענומען, אבער ער האט זיך נישט געקענט געהעריג קיין עצה געבן מיט איר, א שוועסטער וואס אזוי אזוי לאנג נישט געווען צווישן אידן, ווייסט נישט גארנישט, און האט נישט געוואוסט ווי אזוי צו באהאנדלען די דאזיגע מצב. האט ער איר געגעבן א זעקל מיט געלט, און האט איר געלאזט גיין, האט איר געזאגט זי זאל גיין, זי זאל גיין ווי די רוחות טראגן איר, ווי מען זאגט, זי זאל אוועקגיין פון דא. האט זי זיך געוואלגערט אויף די גאסן, געווארן א מופקרת לכל, פלעגט זיך אפגעבן מיט רייניגן שטיבער פון מענטשן, אביסל גערירט געווארן פון זינען איז זי פון די אלע צרות און די אלע זאכן וואס איז געשען, און זי געווען למשל ולשנינה, מענטשן האבן געהערט פון איר, מענטשן האבן איר געקענט, און ס'איז געווען א באקאנטע סענזאציע. געמאכט האט זיך בימים ההם עסקנים וואס מ'האט פרובירט צו מסדר זיין די ענינים אין שטאט, און מ'האט איר פרובירט צו משדך זיין, מ'האט איר אנגעטראגן שידוכים, אבער זי האט גארנישט געוואלט הערן, ווייל זי האט געשריגן אז זי גייט חתונה האבן נאר צו משיח. יעצט ס'איז דא וואס ברענגען די מעשה וואס שרייבן אז זי האט געזאגט אז איר טאטע האט איר געזאגט אז זי גייט חתונה האבן נאר צו משיח. ר' יעקב אמדן דערציילט ער שרייבט די מעשה, שרייבט ער אז די מעשה מיט די פרוי, מיט די טאטע, מיט די קלויסטער האט ער ארויסגעצויגן, איז אמת, און ער האט גובה עדות געווען, ער געהערט פון מענטשן וואס האבן איר געזען אין בית הקברות, און זי און זי האט זיי געוויזן סימנים אויף איר אויף איר גוף פון די נעגל פון די טאטע. וואס די טאטע האט איר ארויסגענומען האט ער געלאזט סימנים אין איר גוף און זי האט געוויזן און זי געוויזן פאר און זי האט געוויזן פאר מענטשן און זי געוויזן פאר מענטשן די סימנים די ציצת דאכט זיך אז די ציצת נובל צבי רבי יעקב ששפורט ער זאגט אז עס איז געווען א מחזה פון די כח פון די סטרא אחרא, עס איז נישט געווען ממש איר טאטע וואס איז טאקע געקומען פון דעם עולם האמת, נאר וויבאלד אז עס איז געווען בימים ההם א נסיון פאר כלל ישראל, איז דאס געווען א מחזה פון די סטרא אחרא כדי מטעה צו זיין אידישע קינדער שפעטער אז מען זאל גלייבן. די שאלה איז דא אויך א נקודה פון די פרט אז טאמער די טאטע זאל איר האבן געזאגט אז זי גייט חתונה האבן מיט משיח, איז יש אומרים אז די פרט האט זי אליין צוגעלייגט. בכלל די ציצת נובל צבי לייגט איר אויך אראפ אזוי ווי א גאר ווי א משוגענער, מענטשן וואס האבן גערעדט מיט איר זי איז געווען אינגאנצן צודרייט ממש מ'האט נישט געקענט בויען אויף איר ווארט גארנישט. איך בין נישט זיכער, דאכט זיך אז די ציצת נובל צבי ברענגט עס, אויב נישט איז דא אנדערע וואס ברענגען עס, אז בעצם האט זי געוואלט זיין אזוי ווי די גלחים, זי איז אויפגעצויגן געווארן דארט אין א מאנאסטיר, אין קלויסטער האט מען מחנך געווען אז די פרויען וואס זענען געווען אין קלויסטער און אויך די מענער וואס זענען געווען אין קלויסטער די וואס ווערן דארטן אויפגעצויגן ווערן נתחנך אז זיי האבן קיינמאל נישט חתונה, די נאנעס וואס ווערן דארט אויפגעצויגן, אז דאס איז געווען בעצם איר נקודה וואס זי האט געזאגט אז זי וויל נישט חתונה האבן, און זי האט געזאגט זי וויל נאר חתונה האבן מיט משיח, וואס דאס איז אויכעט געוויסע סימנים פון די אמונת הנצרות, פון די זאכן וואס זיי גלייבן, די גלחים וכדומה, ווייל ס'האט געוויסע סימנים פון די זאכן על כל פנים און זיך נישט אריינלאזן אין דעם פונקטליך די פסיכאלאגיע און די פילאזאפיע וואס איז געלעגן אונטער אירע ווערטער וואס זי האט יא געמיינט צו זאגן און וואס נישט געמיינט צו זאגן בכלל משוגע איז זי געווען לכל הדעות און גיין זיך פארטיפן אין די ווערטער פון א משוגענעם איז סתם אזוי אן איבעריגע זאך אבער על כל פנים לענינינו איז אז זי האט נישט געוואלט אויסהערן קיין שידוכים און זי איז געווען מופקרת לכל און ס'איז געווען א סענזאציע מיט איר. און וויבאלד דער רפאל יוסף דער דזשאליבי פון מצרים האט געהאנדלט אויפן פארט אין אלעקסאנדריע, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט פלעגט אנקומען די נייעס וואס טוט זיך אין אנדערע לענדער פלעגן די שנעלסטע אנקומען אויף די פארט פון די לענדער וויבאלד אז דארטן קומט מען אן מיט די שיפן סיי מענטשן און סחורות און מ'הערט אלץ נאך פון די נייעס. איז די שמועה איבער די שרה איז אנגעקומען אויכעט אהין קיין מצרים דורך די דזשאליבי רפאל יוסף האט געהערט דערפון פון דעם גאנצן ענין ביים פארט און זייענדיג דארטן אין שטוב אין זיין שטוב ווי האט זיך אלעמאל געפונען געסט און מענטשן. האט ער עס דערציילט פאר די מסובים האט ער דערציילט אז ס'איז דא א פרוי אין פוילן דער און דער, שרה הייסט זי, און זי דרייט זיך ארום אין די גאסן און זי שרייט אז זי גייט חתונה האבן נאר מיט משיח. שבתי צבי האט דאס געהערט און דער פונק איז אים ארויפגעקומען אין מח, און ער זאגט פאר דעם דזשאליבי רפאל יוסף אז ער האט א געוויסער ענין און ער וויל זייער שטארק אז ער זאל אים ברענגען די, די פרוי. ער דארף איר, ער דארף איר קענען, ער דארף, ער דארף רעדן מיט איר. און דער דזשאליבי רפאל יוסף וועלכער האט זיך געהאלטן שטארק אין שבתי צבי, און ער האט געהאט א הערצה צו שבתי צבי, ער האט אים געקענט נאר פון די גוטע צייטן, ער האט אים נישט געקענט פון זיינע משוגעת'ן, און אז שבתי צבי האט דאס געבעטן, האט ער עס געטון פאר אים, און ער האט איר געלאזט רופן, געלט האט ער געהאט, און ער האט איר געלאזט ברענגען קיין מצרים מיטן שיף, זי איז געקומען קיין מצרים, דארטן האט ער זיך באקענט מיט שבתי צבי, און ס'איז געקומען די טאג, און זיי האבן אויפגעשטעלט א חופה, און שבתי צבי האט איר מקדש געווען כדת משה וישראל, אינעם הויף פון רפאל יוסף דזשאליבי. בשעת די חתונה איז שבתי צבי געווען אלט נײַן און דרײַסיק יאר, און שרה איז געווען אלט דרײַ און צוואַנציק יאר, דאס איז געווען זעכצן יאר א חילוק צווישן שבתי צבי און זיין נייע ווייב שרה. ווען מען האט געפרעגט דארטן פאר שבתי צבי פארוואס מה חזית, חתונה צו האבן דווקא מיט אזא מאדנע מין בריאה, מיט אזא מענטש, האט שבתי צבי געענטפערט אז ס'איז פאר אים א זכי' חתונה צו האבן מיט א געליטענער פון גזירות ת"ח ות"ט, און ס'איז ביי אים א, א, א געוויסער ענין וואס ער וויל דווקא מיט איר חתונה האבן. שוין, שבתי צבי האט זיך אויפגעהאלטן אין מצרים א שטיק צייט, און דאָרטן האָט ער, איז געװען דאָרטן אַ שטיק צײַט, דאָרטן בײַם דזשאַליבי רפֿאל יוסף, און װי מע האָט געשמועסט, האָט ער דאָרטן אױך חתונה געהאַט מיט זײַן נײַע װײַב שׂרה. און ס'איז געקומען די צײַט, ער האָט געדאַרפֿט צוריקפֿאָרן קײן ארץ-ישׂראל, האָט אים די דזשאַליבי געגעבן אַ זעקעלע מיט געלט, װאָס דאָס האָט ער געדאַרפֿט טראָגן קײן ירושלים, און שבתי צבֿי לאָזט זיך אַרױס יעצט אין װעג אין אײנעם מיט זײַן נײַע װײַב שׂרה. אבער איידער שבתי צבי האט מחליט געווען צוריקצופארן קיין ירושלים, דאס מאל שוין מיט זיין ווייב, האט ער זיך מיישב געווען אז ער מוז זיך ערגעץ אפשטעלן אינמיטן וועג. וואו? אין עזה. און דא לאמיר דא לאזן שבתי צבי מיט זיין ווייב אויפן וועג קיין עזה, אויפן וועג קיין ארץ ישראל, און לאמיר זיך דא צוריקקערן מיט אפאר יאר פריער קיין ירושלים, דארט אין ירושלים האט געוואוינט א איד אלישע חיים אשכנזי פון פוילן. דער אלישע חיים איז געווען א שלוחא דרבנן א שד"ר און ער איז געגאנגען צאמנעמען געלט פאר אידן פון ארץ ישראל. איז בשעת ער איז געווען אין חוץ לא אין חוץ לארץ האט ער איבערגעלאזט ירושלים א זון א בחור'ל נתן האט ער געהייסן, און ער האט זיך געדרייט אויף די געסער ער האט גארנישט געטון מיטן טאג, און דארט אין ירושלים איז געווען א גרויסע צדיק ער האט געהייסן רבי יעקב חגיז, ווי ער האט געזען א בחור'ל נתן דרייט זיך אין די גאסן האט ער אים מקרב געווען ער האט אים אריינגענומען ביי זיך אין ישיבה. האט זיך ארויסגעשטעלט אז דער נתן איז נישט קיין סתם קיין פשוט'ער בחור, ער האט זיך געזעצט לערנען און ער איז געשטיגן, און מ'האט געזען אז ער האט גוטע כשרונות, ער האט גוט געלערנט און ער איז געווארן א גאון אין שס און פוסקים, און ער איז געווארן א פראכט פאר די ישיבה פון רבי יעקב חגיז. און אין יענער צייט האט געוואוינט אין דער שטאט עזה האט געוואוינט א עושר וואס איז געהייסן שמואל ליסבונא האט ער געהייסן, דער שמואל איז געקומען פון דמשק. ער איז געווען א עושר, און וויבאלד די קהילה פון דמשק האט אים אויסגעצאפט די נשמה, מען האט געוואלט אז ער זאל געבן אסאך געלט און שטייערן פאר די ארטיגע קהילה, און ער האט דאס נישט געקענט דערהייבן, האט ער זיך מיישב געווען אז ער פארט אוועק פון דמשק, און ער גייט קיין עזה. דארטן אין עזה האט ער זיך באקאנט געמאכט, זייער נאנט באקאנט געמאכט מיט די מושל פון עזה, ער האט אנגעהויבן צו האנדלען, און ער האט נאך מער מצליח געווען, ער איז געווארן א גרויסן עושר. דער שמואל האט געהאט איין פראבלעם, ער האט געהאט א טאכטער וואס האט געהאט בלויז איין אויג. א מום. האט ער איר געדארפט חתונה מאכן, ס'איז געקומען די צייט ער זאל איר חתונה מאכן, וואס טוט מען דא? איז ער אראפ געפארן קיין ירושלים צו די ישיבה פון רבי יעקב חגיז, און ער האט געזאגט פארן ראש ישיבה ער האט א טאכטער, און ער איז גרייט ער זוכט א גוטן בחור פון ישיבה, ער איז אים גרייט צו געבן א בית מלא ספרים וואס ס'זאל געבן, ער זאגט צו קעסט אויפן גאנץ לעבן, ווער ס'האט חתונה מיט זיין טאכטער וועט אים גארנישט פעלן, ער וועט האבן אלעס גוטס, ער וועט קענען זיצן און לערנען שטייגן א גאנץ לעבן אויף זיין אויף זיין חשבון. האט רבי יעקב חגיז גענומען דעם בחור'ל נתן, און ער האט אים געגעבן פאר דעם, א גוטן קאפ האט ער געהאט, א תלמיד חכם איז ער געווען, און ער איז געווען איינזאם האט נישט געהאט ביי זיך דעם טאטן איז אים אוועק געפארן כסדר האט מען גענומען דעם בחור און מען האט עס געגעבן פאר אן איידעם פאר דעם שמואל ליסבונה פאר זיין טאכטער און האט אים טאקע אויפגענומען מיט כבוד מלכים דארטן אין עזה האט אים געגעבן א א הויז פול מיט ספרים און ער האט זיך געזעצט לערנען בערך ביי די צוואנציג יאר. איז ארויסגעגאנגען די קול אויף נתן, וואס מ'האט אים גערופן, פון דעמאלטס האט מען גערופן נתן העזתי, ווייל ער האט דאך געוואוינט אין שטאט עזה, האט מען אנגעהויבן הערן אז דער נתן איז געווארן א גרויסער מקובל, ער האט זיך איינגעקויפט א שם אין די גאנצע וועלט, איבעראל האט מען געהערט פון דעם נתן, אז ער איז א רופא חולים און ער איז מחזיר בתשובה אסאך מענטשן, ער שרייבט קמיעות און ער ווייזט ממש אותות ומופתים. ס'דא בימים ההם אזעלכע וואס האבן באשריבן דעם נתן העזתי מיט זיין קבוצה וואס ער האט געהאט, ער האט געהאט א גרויסע קבוצה פון חסידים וואס זענען געווען גרייט צו גיין ממש אין פייער פאר אים, זיי פלעגן אים רופן בצינא קדישא איז געווען זיין טיטל, זיי פלעגן אלץ ארויסגיין ביים ים ביים וואסער, ער פלעגט זינגען די ניגונים פון רבי שלמה אלקבץ און פון רבי ישראל נאדזשארא דער מחבר פון קה רבון עולם. ער איז געווען ממש יונג, ער האט נישט געהאט קיין חתימת זקן, ער האט נישט געהאט קיין בארד, ס'איז נאך דא היינט בילדער, מאלערייען, כ'ווייס נישט אויף וויפיל מ'קען זיך פארלאזן דערויף, אבער ס'איז דא מאלערייען וואס צייכענען אפ דעם נתן העזתי, מ'זעט אים טאקע אן קיין בארד, אבער געווארן זייער זייער מפורסם אין די גאנצע וועלט, פון איבעראל פון די גאנצע וועלט איז מען געקומען צו אים נעמען תיקוני תשובה. מ'איז געקומען ער זאל אויסהיילן מענטשן, גרויסע רבנים מופלגים, ער האט געשריבן בריוו איבער די גאנצע וועלט, און ער האט אנגעהויבן זאגן נביאות פאר מענטשן, ער האט געזאגט אמת'ע זאכן, א מענטש, ער פלעגט זאגן פאר מענטשן, דו האסט געטון די און די עבירה, ער האט געזאגט אלעס אפן פאר מענטשן, און וואס איז זיין תיקון, וואס ער דארף טון, און מענטשן האבן אנגעהויבן גלייבן אין אים, מען האט געזען אז ס'איז דא ריכטיגע זאכן, אז ער זאגט געוויסע זאכן. איין מעשה איז דא אז ס'איז געווען אין פורים, ס'איז געווען דארטן א איד ר' בנימין הכהן, ר' ר' ישראל בנימין הכהן האט ער געהייסן, וואס ער איז געזעצן מיט זיין קבוצה אין פורים, ס'איז געווען דארטן א מצב פורים, געטרונקען מיטן עולם, האט ער אינמיטן געזאגט פאר דעם ר' ישראל בנימין הכהן, ער זאל ארויס גיין אויפן בית החיים, און ער זאל האלטן אין די האנט א טעפל מיט וואסער, און שפעטער אינמיטן ערגעץ וועט ער זען ס'קומט דארטן א אלטער איד צו גיין מיט א ווייסע בארד, זאל ער נעמען דעם איד און ער זאל אים אפגיסן די הענט און ער זאל זאגן דעם פסוק כפר לעמך ישראל. ר' ישראל בנימין הכהן איז ארויסגעגאנגען פון בית החיים, ער האט געווארט אבער דער איד איז קיינמאל נישט אנגעקומען. איז ער צוריק געגאנגען צו צו נתן העזתי און זיך געזעצט מיטן עולם און ער האט געזאגט אז קיינער איז נישט דארטן, האט נתן העזתי געזאגט, גיי נאכאמאל עסט אים זעהן עסט אים שוין זעהן דארטן ווארטן אויף דיר. איז דער יעבץ ברענגט די מעשה און ער מאכט עס אוועק ער מאכט חוזק. אז ר' ישראל בנימין הכהן האט נישט געטראפן דעם איד ווייל דער אנדערע מענטש וואס האט געדארפט שפילן דעם צווייטן העלפט פונעם שפיל וואס דער נתן העזתי האט געשיקט דארטן איז נאך נישט אנגעקומען אבער שפעטער ווען ער איז צוריק געקומען צו נתן העזתי האט נתן העזתי געזאגט ער זאל יעצט גיין אויפן פעלד ווייל ער האט געוואוסט אז יענער אז יענער איז שוין אנגעקומען איז שוין געווען דער שליח פון נתן העזתי איז שוין אהין אנגעקומען. על כל פנים ער האט דארטן געטראפן א איד א אלטן איד מיט א ווייסן בארד, ער איז צוגעגאנגען צו אים, ער האט אים אפגעגאסן די הענט און ער האט געזאגט כפר לעמך ישראל, און דער אנדערע איד האט צוריק געענטפערט ונכפר לך הדם. ער איז צוריק געקומען נאכדעם צו נתן העזתי, ער האט אים דערציילט וואס איז געווען דארטן, האט נתן העזתי געזאגט אז דער איד, דאס איז געווען זכריה הנביא, און דו ביסט א גלגול פון דער מענטש וואס האט געהארגעט זכריה הנביא, דער ערשטער וואס האט געווארפן די שטיין, דער מענטש וואס האט געהארגעט זכריה הנביא, און דאס איז געווען יעצט דיין תיקון, יעצט אז דו האסט אים אפגעגאסן די הענט און געזאגט כפר לעמך ישראל און ער האט געזאגט ונכפר לך הדם, איז געווען די תשובה און די תיקון דערויף. וואס דו האסט דעמאלס געהארגעט זכריה הנביא. די שאלה וואס שטעלט זיך דא איז, וואס איז טאקע געשען דא? וואס איז געווען דער כח פון נתן העזתי מיט זיינע נביאות וואס ער האט געזאגט? האט ער טאקע געקענט זאגן נביאות? אדער דאס איז געווען פאלשע זאכן? וואס איז דארטן געווען? איז רבי יעקב ששפורט אין זיין ספר ציצית נובל צבי זאגט אז דאס איז געווען גארנישט, דאס איז געווען חכמת הפרצוף וואס ס'איז דא אסאך מענטשן און אפילו זאגאר גויים וואס קענען זיך אויס מיט דעם און קוקן אויפן פנים קענען זיי זען פון די מענטשן וואס ער האט אלס פוגם געווען זיין תכונת הנפש וכדומה און דאס איז געווען דאס וואס נתן העזתי האט געקענט און מיט דעם האט ער אויסגעפאפט די מענטשן און זיי געזאגט זאכן. רבי יעקב עמדין ברענגט אביסל אנדערש, ער זאגט אז דאס איז געווען א רוח מן השמים וואס האט פארפירט וואס האט פארפירט דעם נתן העזתי, ער האט אים געמאכט, ער האט אים אויסגעזאגט די זאכן מיט די מטרה אז כדי צו קענען דורכדעם שפעטער פארנארן דעם דור, אזוי ווי ס'האט זיך ארויסגעשטעלט שפעטער. ס'דא אנדערע וואס ברענגען אז נתן העזתי האט געהאט א רבי א גרויסע מקובל וואס האט געהייסן ר' אברהם חנניה האט ער געהייסן, און דער ר' אברהם חנניה האט געהאט אסאך ספרים מיט קבלה מעשית אין זיך, איינע פון די ספרים האט דער נתן העזתי בא'גנב'ט, גע'גנב'עט, ער האט אריינגעקוקט אין דעם, און דורך דעם האט ער זיך אויסגעלערנט די סוד פון השבעת המלאכים וויאזוי מען קען באשווערן מלאכים וכדומה, און אזוי האט ער אויסגענ און אזוי האט ער און אזוי האט ער אנגעהויבן זיך אפצוגעבן מיט קבלה מעשית מיט די סארט זאכן, א זאך וואס איז בעצם אסור. און די אינטערעסאנטע זאך איז אז ס'דא טאקע א ספר חסידים וואס שטייט דארטן די גרויסע די גרויסע זאך אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט קבלה מעשית און השבעת המלאכים אז טאמער ס'דא א מענטש וואס ער איז עוסק אין השבועת המלאכים און ער באשווערט מלאכים זאלן טון זיינע רצונות, אבער וואס ס'געשעהט איז אז שפעטער אז שפעטער קומען די מלאכים און דרייען אים א קאפ און רעדן אים איין פאלשע אינפארמאציע אויף געוויסע זאכן און דער מענטש זאגט עס נאך און די מטרה איז די מלאכים ווילן זיך נוקם זיין אין אים פארוואס ער איז זיי מטריח ער איז מטריח די מלאכים רעדט מען אים איין פאלשע אינפארמאציע אז דער מענטש זאל צום סוף בלייבן ללעג ולקלס פאר אלע ארומיגע, מען זעט וואס פאר א שטותים ער האט געזאגט און וואס פאר א נארישקייטן ער דערציילט פארן עולם, אזוי ווי עס האט זיך טאקע אויסגעשטעלט דער סוף מיט נתן העזתי אזוי ווי אונז וועלן זען ווייטער אין אונזער געשיכטע. על כל פנים דאס איז געווען דארטן אונז האלט מיר דא יעצט אז נתן העזתי זיצט דארטן אין עזה בכבוד מלכים קוים צוואנציג יאר אלט אבער בשעת די גאנצע וועלט פון איבעראל שיקט מען אים שאלות סיי אין נגלה סיי אין נסתר און מ'שיקט אים פאר ברכות ער זאל אויסהיילן קראנקע מענטשן וכדומה און ער זיצט בכבודו של עולם. אין יענער תקופה דעמאלטס איז שבתי צבי ארויסגעגאנגען פון מצרים צוריק קיין ירושלים, צוריק קיין ארץ ישראל, אבער דאס מאל איז ער שוין געגאנגען אינאיינעם מיט א פרוי וואס ער האט דארטן געטראפן, וואס דער טשעלעבי רפאל יוסף האט אים געברענגט פון פוילן, דעם שרה, און ער האט זיך ארויסגעלאזט אין וועג, אבער שבתי צבי האט געוואלט זיך קודם אפשטעלן אין עזה, שבתי צבי האט געהאט מיט זיך א סוד, א סוד וואס איז פאר אונז די צוהערער דא אויף קול מבשר איז שוין ברייט באקאנט, און אויך די מענטשן פון איזמיר וואס האבן נאך געדענקט שבתי צבי פון די אמאליגע יארן, אדער אין סאלאניקי אדער אין אנדערע שטעט וואו ער האט געוואלגערט, ווייסן שוין פון דעם סוד. אבער די אלע דאזיגע מענטשן קענען נישט שבתי צבי פון די היינטיגע טעג און זיי האבן שוין לאנגע יארן אפגעהאקט מיט אים און כמעט וואס מען געדענקט נישט אז אזא מענטש עקזיסטירט. יעצט עקזיסטירט נאר די בני ירושלים וואס קענען נישט שבתי צבי פון די נאנט און זיי ווייסן נישט דעם סוד וואס שבתי צבי טראגט ארום מיט זיך אז דער מענטש וואס אין זייערע אויגן קוקט ער אויס ווי א פרוש א אפגעזונדערטע מענטש און א גרויסע ירא שמים און א תלמיד חכם האט אונטער זיך א סוד, א סוד אז דער מענטש איז נישט סטאביל, ער ליידט, ער ליידט אין זיך גרויסע יסורים, ער איז א קראנקער מענטש, ער איז גייסטיש קראנק, און פון צייט צו צייט וועקט זיך אין אים אויף דאס קראנקייט און דאס שטערט אים ווייטער אנצוגיין אין לעבן. און דאס איז וואס שבתי צבי האט געוואוסט ביי זיך אינדערווייניג, ער האט געוואוסט אז דאס איז א סוד און די מענטשן וואס גלייבן אין אים היינטיגע טעג אלס תלמיד חכם און א איש חשוב, ווייסן נישט אז באמת ליידט ער. שבתי צבי האט געוואלט אויסהיילן דעם פראבלעם, און ער האט זיך מיישב געווען אז אויפן וועג קיין ירושלים וועט ער זיך אפשטעלן דארטן אין עזה ביי דעם מקובל נתן העזתי, און ער וועט אים אויסהיילן, ער וועט אים, ער וועט אים מסדר זיין, און ער וועט אים אויסהיילן, געבן א תיקון פאר זיין נפש, און דורך דעם וועט קומען א ענדע צו זיינע אלע פראבלעמען וואס ער האט. די כוונה פון שבתי צבי איז געווען באמת א ריינע כוונה קען מען זאגן. ער האט געוואוסט אז ער ליידט, און ער האט זיך געוואלט אויסהיילן, ער האט זיך געוואלט, ער האט זיך געוואלט גלייך שטעלן. אין די תקופה ווי שבתי צבי איז געשטאנען אין זיין לעבן האט ער נישט געוואלט זיין משיח, ער האט נישט געוואלט, ער האט גארנישט געוואלט מיט אלע זיינע זאכן, ער האט געוואלט ווערן א געזונטער נארמאלער מענטש. און דאס איז די סיבה פארוואס ער האט זיך ארויסגעלאזט אין וועג קיין עזה צו. צו נתן העזתי. אבער איז עס טאקע געלונגען פאר שבתי צבי? דאס וועלן מיר זעהן קומענדיגע וואכן אם ירצה השם ווען מיר זעהן וויאזוי עס האט זיך ארויסגעשטעלט און וואס דא איז געשעהן מיט שבתי צבי. צום שלוס וועלן מיר דא ברענגען דעם ניגון עזרני קל חי וואס אונז האבן געשמועסט וועגן דעם צוויי וואכן צוריק, א ספרדישע פיוט וואס איז אנגענומען געווארן צווישן חסידי חבד און בכלל וואס דאס איז זייער א ווארעמער חסידיש א ווארעמער זמר, די ווערטער זענען שטארק מעורר די מענטש צו תשובה און צו דביקות הבורא, אונז וועלמיר עס דא ברענגען קודם די ספרדישע הברה ווי אזוי זיי זינגען עס, און שפעטער וועלן מיר עס ברענגען די רעקארדירונג פון די ניחוח רעקארדס פון חבד, צו הערן ווי אזוי מען זינגט עס דארטן. זייער ווארעמע ווערטער, זייער שיינע ווערטער בכלל דער פייטן איז באקאנט, ער איז געווען א גאון אדיר אין נגלה און אין נסתר, א תלמיד חכם עצום געווען, און זיינע שירים זענען באמת שטארקע דביקות'דיגע שירים, עס איז א וועלט פאר זיך, א א אור פאר זיך, דער זיין זיינע ניגונים, זיינע שירים. אונז האבן שוין צוויי וואכן צוריק געברענגט ט, היכלו, היכלו, היכלו, איך האב באקומען גראדע, אינטערסאנט אז, באמת שטארקע גריסן פון מענטשן וואס האבן שטארק הנאה געהאט פון דעם זמר, דעם חנוכה זמר. אונז וועלמיר יעצט ברענגען דא נאך איינס פון זיינע שירים, דער באקאנטער עזרני קל חי, וועט אוודאי די עולם הנאה האבן פון דעם.

דערמיט האמיר געפארטיגט אונזער אפהאנדלונג פון היסטאריע און ארכעאלאגיע נומער צוויי הונדערט דרײַ און צוואַנציק, די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט. ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, אדער קען מען שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכותב דאט קאם דאס איז עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם, און ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמיד.